די גמרא זאגט אין בבא קמא פרק מרובה אז אין א הרשעה שרייבט מען א לשון כל דמתענא מן דינא הדין עלי הדר. קיינער טייטשט נישט קלאר וואס מיינט מתענא. יעדער איינער ווייסט די ענין מיינט אז דער וואס מאכט די מרשה וואס שיקט איינעם א שליח צו גיין דן זיין בשבילו זאגט אז. וואס ס'וועט געשען פון דעם דין, אזוי טייטשט מען עס זייער ראפלי, קענסטו קומען צו מיר, אבער די פונקטליכע טייטש איז לשון פון סאפער, פון יסורים, שטייט אין ירושלמי ברכות אז רבי זירא האט געהאלטן א דרשה ביים הספד און מ'האט אים געטראפן מתענא, מתענא מיינט ער האט געהאט אסאך יסורים דערפון. מען האט אים געדארפט אויפהייבן, בעיין מיזקפניה, איז דא אויך איז מיינט די טייטש כל דמתענא, אלע הוצאות וואס וועט געשען פון דעם דין, ווייל בית דין פלעגט שיקן א שליח איז די הוצאות האט געדארפט צאלן דער תובע, איז כל דמתענא מן דינא הדין, וואס די אלע מיני עקספענסעס, מיינט די ליטערעל טייטש מיינט עס אלע מיני סאפערינגס וואס וועט קומען מחמת דעם דין עלי הדר, קענסטו צוריק קומען בעטן פון מיר. און ממילא זעהט מען פון דעם אז שליח שויה אז די בעלבאס פון די געלט איז באמת די משלח און נישט די שליח, עד כאן פשט בגמרא בבא קמא פרק מרובה.